א גוטן ערב שבת קודש פרשת נצבים, און שבת קודש פאר ראש השנה. וואלט זאגן פארן עולם איך האנדל שוין מיט גער א לאנגע צייט זאלן אויפהערן מיט די אלע באלאוניס מיט די קאמאנדאנטן ווען מען מעג יא וואוינען מיטן ווייב ווען נישט ס'איז א מצוה יעדע נאכט משמח צו זיין דאס ווייב כ'מיין ווען זי איז ריין פארשטייט זיך עניוועי. ס יעצט האט געסטרייקט א מוראדיגע זאך אין אשדוד, איז דא א זעקס און צוואנציג יעריגער מאן, ער האט געהייסן ער הייסט יחיאל קופערבערג, איינגעלאדענט זיין טאטן און זיין ווייב און גענומען א גרויסן סיזערס, האט זיך אראפגעשניטן די בארד און ער האט געזאגט דעיס שיקטס פארן רעבן, די אלע פאלשע חסידות'ער וואטעווער איט איז, זעקס און צוואנציג יאר אלט און ער האט צוויי קינדערלעך און דאס גייט נעבעך זיין לטמיון, ליידער דאס איז די אלע שטרענגע זאכן.

כ'הער זאגן, כ'האב נאך נישט קיין קאנפירמד קיין שום אינפארמעישן, ס'איז נאר סוספישעס, און אונז דארף מען חושש זיין, און זיי זאגן אז פרוים שטערן האט הונדערטער בחורים וואס עסן ביי אים יעדן שבת, און זיי זאגן ער שפילט ליבע מיט אפאר, איך מיין מ'האט נישט געזעהן ער האט געטאטשט, מ'האט נאך נישט געהערט, אבער זיי זאגן אז דער'ס סאמטינג דעדלי ראנג מיט דעם גאנצן סעטאפ, וואס דארף ער פירן אזאלעכע טישן, ווער צאלט אים די אלע זאכן, יעצט אז מ'זעהט זיין ברודער איז א חזיר, ס'איז אין די פעמילי. ס'ראנס אין די פעמעלי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א גרויסע זאך, ס'איז געקומען א איד ותבאו ותטמאו את ארצי, ס'איז געקומען דער גרויסער זלמן לייב פיליפ'ס ברודער מנשה, ענפערט זיין פרוי מנשה, מנשה, מנשה, ס'איז פארשריבען אין די רש"י אז א אידישע טאכטער טאר נישט פרעגן קיין קשיא, מנשה זאגט א אידישע טאכטער דארף זיך פאר אים אויסטוען די גאטשעס ווען ער בעט. עניוועי דער חזיר מנשה איז געקומען ס'דא צעטלעך איבעראל ער גייט מסביר זיין ביי די הילולא פון דער משה אריה'ן ער גייט מסביר זיין וועגן די שיטה קדושה ישועות משה. קומט מסביר זיין דא דעם רעבינ'ס שיטה זאגט דער רבי האט געהאלטן אז מ'דארף אריינשטופן אין די מחילה כ'מיין וואס קומסטו דא מסביר זיין ווער ביסטו ביסט די גרעסטע סקאם אויף די ערד פון שטאט. דו האסט געפייט פאר דיין רייטס ווייל ר' זוני פיליפ איז געווען דיין טאטע, און דו האסט א ברודער דעם אנדערן שייגעץ זלמן לייב פיליפס, און ממילא איז געווארן א ער גייט יעצט אונז מסביר זיין די שיטה פון רעבן אזוי אויף צרות איז די רעבן נעבעך, עניוועי יעצט איך וויל זאגן פארן עולם דער עולם פארשטייט נישט וואס דאס הייסט חנוך לנער על פי דרכו, דאס מיינט נישט דיין וועג, דאס מיינט דעם קינד'ס וועג. איז געווען אזוי, ס'איז דא, עס איז געווען שיינע אפאר סליחות'ער, מען האט געזאגט דעם ערשטן טאג, וואס אמאל פלעגט מען דאס פארפאפן, מען האט זייער שיין געזאגט סליחות, ס'איז געווען א נחת צו הערן, און ס'איז געווען מיט מוזיק, אזוי ווי שלמה קארלבאך האט געהאט. איז געגאנגען דא איינער שלעזינגער, א שייגעץ טמא אין מאנסי, וואס ער האט געהאט די בעג פון די צוויי הונדערט טויזנט דאלער, ער האט עס אויך געהאט, און ער האט אפגעקאלט דעם מענטש, זאלסט שוין ארויסגיין, און איך וועל דיר געבן, איך וועל דיר געבן, האט יענער געזאגט, איך קען דיך נישט, איך האב נישט מיט דיר גארנישט. ער איז א, ער האט נאך צוויי ברידער, ער האט איין ברידער אין גענף אין דזשעניווע, וואס די ברידער אין דזשעניווע, זיין זון האט מיר געזאגט אמאל ביי ר' עמרם דיוואן ביים ציון אין מאראקא, אז ער עסט נישט פון זיין טאטענ'ס הכשר, ווייל זיין טאטע איז נישט באלעבאס אינגאנצן, די קהילה האט א שחיטה, די קהילה האט די טשאקלעטס, און ער מוז געבן דעם סיגניטשער, און ער קריגט פאר דעם הונדערט טויזענט צי וויפיל א יאר, ער אליין. טראסט נישט זיין אייגענעם טאטן אזוי האט ער מיר געזאגט, ער דא דא דער אנדערע ברודער, איך האב געמאכט א מקווה אין פראנקרייך, מען האט מיך גערופן איך זאל בודק זיין א מקווה, איך האב געזען ס'איז פסול דאורייתא, האב איך פארפירט, און דער רב איז דער אנדערע ברודער פון דעם שלעזינגער, דער האט דאך נישט געקענט שלעפן פון דעם ראש הקהל געלט גענוג שנעל. איז ער געגאנגען און ער האט א ליטווישער א ספרדישער ליטווישער אינגערמאן געפארן אויף לעיקוואד ער האט געברענגט עפעס צוויי דריי הונדערט טויזענט שטערלינג און איך האב עס געבויעט ס'איז געקומען צו כשר'ן האט ער זיך דאך זייער געשעמט דער שלעזינגער האט ער זיך מיישב געווען ער האט גע'כשר'ט קודם די בור זריעה יעצט אזוי ווי אין דארטן אין פראנקרייך ס'איז אין סאדערן פרענס איז ס'איז אין ניס. והוא נסי ומנוס לי. ס'איז אין ניס. ומנוס לי. עניוועי, ס'רעגנט נישט צופיל. איז אבער געקומען רופן ביז אמעריקע דער יונגערמאן אז דער עולם וויל נישט נוצן די מקווה נאר אז ר' נחום קומט עס כשר'ן. זאג איך הער אז מ'האט עס שוין געטאטשט, אזוי ווי א האזל א רעביט וואס ווערט געבוירן, אויב די פארמער רירט עס אן וועט עס די מאמע מער נישט אנקוקן. איך קען נישט דעם שלעזינגער, איך ווייס ער איז א לאו-לייף, איך וויל נישט מיט אים האבן צוטון. זאגט מען אבער ער האט נאר גע'כשר'ט די בור זריעה, כשר'ן די בור השקה. זאג איך אים, איטס משוגע זריעה השקה אז ער לייגט צו דארט א האנט איז ביי מיר בחזקת פסול כ'האב נישט געוואלט אראפפארן כ'האב געזאגט כ'האב ענק אין בוידעם כ'בין געשטאנען דארט חדשים כ'האב עס ענק געמאכט מיט אלע הידורים מ'האט נאך געוואלט צולייגן א מענער מקווה כ'האב אלעס מסדר געווען יעצט האסטו גיי ס'איז געווען א פסולער דאך כ'האב פארראכטן דעם דאך גייסטו נעמען יענעם ווייל מענטשן וועגן זיין כבוד האב איך געזאגט איך קען נישט די אלע זאכן און איך בין נישט גורס די אלע זאכן. עניוועי, איך בין קיינמאל נישט אראפגעפארן עס כשר'ן און עס האט מיך נישט אינטערעסירט מער, ווייל אויב יענער בלייבט דער רב איז מיר במילא נישט קיין כשר'ע מקווה. איז דאס זענען די דריי שלעזינגער ברידער, איינער איז אין גענף, איינער איז אין ניס, און דער אנדערער איז אין מאנסי, מען האט אים ארויסגעווארפן פון איין שול, איז ער געקומען צו א צווייטע שול, ער רעדט אביסל גוט האט מען אים געבויעט א שול, עניוועי. ס'איז נישט וויכטיג. האט ער אנגעהויבן צו פארפירן אויף אזא מין שמוציגע זאך אז ס'איז געווען סליחות מיט מוזיק. זאג מיר, ווען יאסעלע ראזענבלאט זינגט אזוי שיין זיינע שטיקלעך, דאס איז, אפילו אן א מוזיק, דאס איז נישט מוזיק? מוז, מ'מוז אריינקומען וואס דער סאקמער קאקמער האט אונז אויסגעלערנט, זויער ביטער, און א ברייטן ביבער היט, און זיך פארדעקן דעם האלבן שטערן, און וואס האט מען געטון ביינאכט? זלמן לייב פיליפ האט אריין געשטיפט אין זיין שוואגער, ער לעבט שוין נישט ר' לייביש, אדער פארקערט, זיי האבן זיך געשטיפט, געפעצלט, לאזט'ס אפ מיט די שטותים, זיי לערנען חנוך לנער על פי דרכו, געלויבט דער אייבישטער אז זיי זענען געקומען צו סליחות, כ'וועל דיר זאגן א סוד, דעם צווייטן טאג זענען זיי שוין מסתמא נישט געקומען, ווייל ס'איז שוין נישט געווען מיט מיוזיק. האבן זיי כאטש אריינגעכאפט. שטייט דער שייגעץ שלעזינגער, ער גייט מוחה זיין, שלעזינגער ביי אונז ביסטו גארנישט, ביי אונז ביסטו א שייגעץ טמא מטומא וואס דו האסט געוואלט באהאלטן ברוך מרדכי'ס שייגעץ שטיק ווייל מען האט דיר געצאלט אפאר טאלער, ביי אונז ביסטו לא נחשב לכלום, דו ביסט א לאו-לייף א דזשיפסי א ציגאנער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן כ'האב פאר ענק נישט פארציילט פונקטליך די גאנצע מעשה אבער כ'גיי ענק פארציילן אז כ'האב געטראפן א מקווה אין טאראנטא, מ'האט נישט געוואלט קיינעם צולאזן ס'איז דא דארט איינער שלמה מילער ער מיינט ער איז באלעבאס ווייל רייכמאן האט אים געברענגט און עס איז געווען דארט אן אנדער רב רב אוקס ער האט מיר געזאגט איך לאז דיך אריין באקוקן און איך האב געזאגט גראד ס'פסול דאורייתא די מקווה איז פינישט ס'איז זחילה א פסול הניכרת זאגט ער אז זאגן דעם אמת דריי פיר יאר צוריק ווען מ'האט עס געבויעט האב איך געזאגט פאר דעם מענטש וואס האט עס געבויעט אז ער בויעט עס נישט כשר האט ער געזאגט איך איך קען נישט קיין מקווה אבער איך קען דיר זאגן איין זאך די גרויסע מקווה איז אויך אזוי. נו, אויב די גרויסע מקווה איז אויך אזוי, איז שלמה מילער'ס מקווה אויך פסול. איך זאג נישט, איך בין נישט דארט געווען, איך זאג נאר אויב עס איז אזוי געבויט איז עס פסול. און דאס איז אלעס געווארן גוט אלץ מעגנע. איך האב געזאגט א דרשה אויף ענגליש, די פרויען פראטעסטירן פאר שלמה מילער'ן אין הויז און זאגן ס'איז משוגעת, געבן מיר אוועק א האלבן חודש פון אונזער בעסטע לאוו לייף, בעסטע יונגע יארן, ווי גיב איט אפ פארן אייבערשטן. מיר זאגן רבונו של עולם דו פארלאנגסט עס, האב עס, און מען מאכט מיר בדיקות, מען מאכט הפסק טהרה, ס'איז מען לויפט צום רב, ס'איז יא כשר, ס'איז נישט, ס'איז נישט כשר, ס'איז יא, עט די ענד אוו די דעי טובל'ט מען זיך אין א פסל'ע מקווה, איז די גאנצע זאך גארנישט ווערט. איך זאג נאכאמאל פאר די פרויען, איר זענט אזא שטארקע עלעמענט, עטס דארפטס אראפברענגען יעדן רב וואס ער לאזט נישט א אפענע טיר אין מקווה, ס'מוז זיין אפן. נישט ווען עטס גייטס חלילה. מען רעדט. יעדער זאל קענען קומען. איך זעה נישט פארוואס נחום ראזענבערג טאר נישט אריינקומען. ווייל איצעלע פומפ מיט אפאר שקצים האבן געוואלט אז איך זאל הייסן אז איך בין אין חרם? דער דזשיבא רב וואס איז יעצט געשטארבן, ס'הייסט געשטארבן איז דער ברודער, דער דזשיבא רב איז געזעסן דארט שבעה, דער שייגעץ טמא מטומא האט געהאט א פסל'ע מקווה, כ'האב די פיקטשערס, כ'האב זיי נאך היינט, כ'האב געהאקט, דעם טיש ביי קיטשי פאפא רב, וויאזוי האט איר דאס צוגעלאזט? זאגט ער, רבי נחום, איך האב דריי מאל געבעטן אז איך וויל באקוקן זיין מקווה, דער האט מיר געזאגט איך קען מקוואות בעסער פון אייך, זאגט דזשיבא רב, זאגט פאפא רב, קיטשי פאפא רב, קען זיין ער קען טאקע בעסער פון מיר, האב איך מיך נישט געטשעפעט מיט אים, און למעשה האט ער געהאט א פסל'ע מקווה, ער קען מקוואות קען ער, דאס האט אמאל אראפגעברענגט זיין שול אויכעט, די חברה פלעגן קומען צום שול, ער האט געהאט מען האט נישט געקענט האבן א שטיי פלאץ ביי אים, א פרעמיום שבת, היינט האט ער גארנישט, איז א אפגעפרעגטער מענטש. און דאס איז געשען יעצט אין מאנטריאל, אין טאראנטא אויך, נישט נאר אין מאנטריאל. און איך וויל זאגן פאר די אלע פרויען וואס זיי קענען נישט ענגליש און זיי ווייסן נישט וואס ס'גייט פאר, עטס האטס נישט קיין כשר'ע מקווה. יעצט אפילו איך בין דארט געווען, כ'האב פראבירט צו פאררעכטן שטילערהייט די מקווה פון רב אוקס, האב איך נישט פארראכטן נאר איין פראבלעם פון זחילה, אויכעט נאר בדיעבד, מיט אנדערע ווערטער ווען א העווי סעט, פרוי גייט דארט אריין, ער טוט זיין זכי' אפילו אזוי, כ'האב נישט געקענט, כ'האב צוגעלייגט פיר פינעף אינטשעס צעמענט, אבער דאס איז גארנישט, מען רעדט דא פון א העווי סעט פרוי, די באלענית מאכט נישט פונקטליך אויפן שטראך די וואסער, ס'נישט דא קיין שטראך אפילו, און נו מען דא נאך פסילה, סאו איך פארשטיי בכלל נישט וואס דא גייט פאר, וויאזוי לאזן מיר אונז דאס צו, די רבנים פארפירן אונז, און כ'האב ענק צו זאגן א סוד, איך גלייב נישט אז קיין רב. קען געהעריג מראות אויך נישט, די אלטע זיכער נישט. איך וואלט זיי געוואלט פארהערן, איך וואלט מיך געוואלט אראפזעצן מיט א יעדן רב. איך האב געטראפן זלמן לייב פילע. די שלום צו קענען וסתות. און איך האב געטראפן עטליכע רבנים זיי האבן נישט געקענט קיין מראות. איך האב געמאכט דעמאלטס א מאוומענט מען זאל לערנען און מען האט געהייסן רבנים זאלן איבערגיין ווייל איך האב געזאגט ס'איז דא מענטשן זענען א סערטן אמאונט קאלער בליינד אפילו הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט געזאגט ברענג מיר דעם טעסט איך וויל זען צו איך קען עס מאכן. קען זיין איך זעה אויך נישט גוט קאלערס, ער האט עס דורך געמאכט גראדע, איז במילא דאס א זאך מען קען זיך נישט אריינלאזן אין די רבנים אז זיי זאלן אונז פירן דאס אידישקייט זיי זענען אלע א באנטש אוו דרערד ליגערס, און כ'האב געוואלט זאגן בכלל אין ארץ ישראל אז בחורים גייען עסן צו יונגעלייט און אזוי ווייטער וואס איז דער וואס איז דער חשבון פון דעם פארוואס כ'פארשטיי נישט, די ישיבה געט דאך ענק שבת, נאר עטס ווילטס ארום פעניען, עטס ווילטס אויפשטיין לייגן זיך שפעט און אויפשטיין שפעט און ארום פעניען. כ'האב געוואלט זאגן איך זיץ דא און ווארט אויפן בארא פארק באס ביי טעילאר קארנער בעדפארד, איך זעה די צוויי רוצחים וואס די רבי האט אהער געשטעלט, צוויי ארגענעזעישאנס פול מיט רוצחים, סאקמער, קאקמער, אהרן און זלמן לייב האבן שוין געמאכט שלום צווישן זיך, איך זעה ס'פארן ארויס דא טראקס פונעם בילדינג וואס מ'האט קיינמאל נישט געפערטיגט, פארן ארויס טראקס, קוק איך ווער איז דאס, יעקב שלמה מר. ליכטענשטיין, דאס איז דעם פארשטארבענעמס ברודער, ער דרייווט דא גרויסע טראקס, און וואס איז דא דארטן, דארט איז דא בענקלעך מיט טישן פאר ראש השנה. איך האב געוואלט וויסן ווער האט צובראכן דעם חרם מיט דעם איסור, פארוואס פאר די בענקלעך מעג מען יא עפענען דאס פלאץ דא, אפשר זאל מען זיי גיין שיקן סאמענסעס מיט סו. פינעס, דאס אלעס וואס עטס קענטס סופינעס, דער רבי אין חדר האט געשטופט דעם פינעס און עטס האט געשיקט סופינעס, אויף דעם האט דער רבי, דער הייליגער רבי דער דברי יואל, ניצל געווארן פון לאגער און צוריק געשטעלט אידישקייט, יעצט אין וויזשניץ איז אויך די זעלבע פראבלעם, ר' מאטל האט שיין צו צוטיילט דעם עולם, אבער וואס ער האט נישט געכאפט איז, פונקט ווי ער האט אריין געשניטן אין בני ברק פאר זיין ברודער, יעצט שניידן זיי צוריק פאר אים, ער האט טאקע געזאגט מען זאל ביז פינף יאר נישט מאכן. עקסטערע, אבער ער האט נישט געזאגט מען טאר נישט קומען צו יענעם דאווענען, איך זע דער עולם גרייט זיך דא, סאך מענטשן גייען קומען, און ממילא האט ער נישט געכאפט, און נאכדעם איז געגאנגען יעצט חיים מאיר דער זון פון שרול, נישט פון שרול דא דעם חזיר שרול, ער איז שרול פון בני ברק, ער אליין איז נישט קיין חזיר ווייל ער האט אוועק חזיר, איז ער געפארן אויף לאנדן יעצט ער זאל זאגן שבת סליחות, ר' מאטעלע האט דאך דארט געשטעלט איינעם. דו דארפסט איר שטופן דורך די נאז, נאר אזוי ווי ר' מאטעלע האט זיך געשטופט אין בני ברק שטופט ער זיך יעצט צוריק. מען זאגט אויף ענגליש וואט גאוס אראונד קאמס אראונד. דעטס איט. ר' מאטעלע האט געמיינט ער גייט קענען עוואוידן אזא מלחמה, האט איבערגעלאזט געלט ביי אלע די גרעסטע רבי'ס וואס האבן איבערגעלאזט די גרעסטע פארמעגנס איז געווען דער קלויזענבורגער רב זכר צדיק לברכה. ער איז געווען אן אינוועסטער ער איז געווען א טיער ער איז נישט ביזי געווען מיט די שיטה הקדושה מיט די אלע שטותים נישט מיט מענדעלע שיטה נישט מיטן רעבן שיטה ער איז געווען ביזי בויען. בויען בויען אידישקייט בויען בויען, מאכן געלט אויך, האט ער איבערגעלאזט פאר אלע קינדער פאר ער איז אוועק האט ער יעדן גערופן און געזאגט זאגט מיר פונקטליך וואס עטס ווילטס, האט זיך אראפגעזעצט ביים טיש מ'האט מקבל קנין געווען און שפעטער ויהי היום איז דער וואס איז דא אין בארא פארק ער האט נישט געוואוסט דער שפיטאל איז ווערט אפאר הונדערט מיליאן דאלער ס'איז נישט ס'איז נישט קיין בעיבי האספיטעל. איטס ווארט א פיו הונדערט מיליאן דאלערס, איז נאך זיבעצן אדער אכצן יאר איז געווארן אזא מלחמה דער וואס ס'גייט דא טאר נישט גיין דארט און דער קומט נישט אויף דעמס שמחות און דער נישט אויף יענעמס און עט די ענד אוו די דעי דער פון בארא פארק האט נישט קיין קינדער סאו ווי גייט ער איבערלאזן זיין ירושה פאר וועם? דאס איז וואס דא גייט פאר. דער עולם וויל מאכן אז מען זאל נישט פיינט האבן א שווארצן, מען זאל נישט אהער, מען זאל נישט אהין. קיינער כאפט נישט אז דאס האט דער אייבישטער אריינגעלייגט אין די טבע, יו קענט טשעינדזש איט. למשל, א קאץ לויפט נאך א מייזל, וואס האט ער מיט די מייזל? וואס האט אים דער מייזל געטון? ס'איז א טבע וואס דער אייבישטער האט אריינגעלייגט אין די בריאה, און ממילא דאס וועט מען נישט איבערמאכן. ווען א טאטע'לע לאזט איבער ירושה ביים לעבן שלאגט מען זיך, און נאכן טויט קלאפט עס אויס, און כאטש פינף מיליאן דאלער מוז גיין פאר לויערס. און טאמער איינער איז דאס נישט מקיים איז ער נישט אפ טו דעיט, סאו ר' מאטעלע האט געמיינט אז ער וועט זיין קלוגער פון יעדן, ער אליין איז געווען א פארברעכער, ער האט געשיקט זיין זון ער זאל גיין אין בני ברק, סאו איך ווינטש זיי אלע הצלחה, שלאגטס ענק און הארגעטס ענק, די ערשטע פינעף מיליאן דאלער מוז גיין פאר לויערס, צען יאר שפעטער ווען יעדער וועט שוין זיין צוקלאפט און צוהארגעט, דעמאלטס וועט מען אנהייבן צו רעדן פון שלום. און ביז דערווייל איז נישט אונטערגעוואקסן די נעקסטע דור וואס די גייען אויך שוין שטארבן, און דא גייט שוין זיין נאך מער פראבלעמען ווייל יעדער האט דאך קיין עין הרע נאך מער און מער קינדער. מ'האט געליינט פאריגע וואך אז מ'דארף ברענגען ביכורים, יעצט. דער הייליגער חתם סופר פרעגט א קשיא, מ'זאגט נודה לך ה' אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו ה' אלוקינו מארץ מצרים, קודם דאנקט מען דעם אייבערשטן, פאר אריינקומען אויף ארץ ישראל, נאכדעם דאנקט מען דעם אייבערשטן אויף יציאת מצרים, וכי זה היה הסדר, דאס איז דען דער סדר? פרעגט דער חתם סופר. יעצט דער אמת איז, איך זאג אייביג פאר בחורים זאלן זיך מאכן א גאול אין לייף, וואס וויל איך זיין? אן אקאונטענט? א סאניטעישן מען? סתם אן אוהב אנצו'חזר'ן קינדער? יו העוו טו מעיק יורסעלף א גאול אין לייף און יו העוו טו ליוו אפ טו איט, נישט חס ושלום צום שלעכטן, באט דען יו סי דעט יו אר אן די ראנג גאול. ער און ליוויץ האט אנגעכאפט א מיידל דארטן א א פאליס לעידי און האט איר געוואלט רעיפן אין די תפיסה וואט ער האט באקומען טערטי סעווען יערס טו לייף. וואס קען ער שוין ארויסווארטן פון זיין לעבן? אז ס'נישט דא קיין גאול איז אלעס אין דר'ערד. מאכט זיך דער מענטש א חשבון, ער וויל האבן א גאול, האבן א גאול אין לייף. יעצט ווען דער אייבערשטער וואלט אונז נישט געגעבן דאס צוזאגעכץ צו ארץ ישראל, פון זיין קנעכט אין מצרים, איז נישט דא קיין גאול אין לייף. האט דער אייבערשטער געטון א חכמה נפלאה, ער האט געזאגט, אז עטס וועטס באקומען ארץ ישראל, סאו דעט וואס די מעין גאול דעט עווריבאדי לוקט אוט עפטער, און ממילא איז געווען א מחיה, אפילו מ'איז געווען אין גלות מיט אלעם, איז געווען א מחיה. עטס זעטס אסאך מאל מען בויעט א שול, אדער א קירכע להבדיל, אדער א בית חולים, א האספיטעל, שטעלט מען אלץ ארויס א צעטל די גאול.

אז וועגן דעם אז אין זכות פון דעם וואס מען געבט ביכורים, דעם זכות וועט מען אריינגיין אויף ארץ ישראל. א אפענע קשיא זאגט דער חתם סופר, ביכורים איז נישט פארגעבן געווארן נאר נאכדעם וואס ס'איז ירושה וישיבה. נו, אין דעם זכות וועט מען באקומען ארץ ישראל מ'האלט דאך שוין לאנג נאך אלעם. נאר דער גאול, דער ציל, דאס איז געווען די מעין פוינט. רבותי איך וויל ענק בעטן, ס'קומט א נייע יאר, אז ס'איז נישט דא קיין ציל איז עס אזוי ווי פאראיאר. ס'איז דא א ווארט פונעם הייליגן ישמח משה אז עיני השם בה מראשית שנה ועד אחרית שנה, זאגט ער, ס'שטייט מראשית השנה א באקאנטע יאר ועד אחרית שנה, וואס הייסט דאס? אז אנגעהויבן האט זיך עס אז מ'וועט דעם יאר דאס טון יענץ טון יענץ טון יענץ טון, סוף האט זיך עס אויסגעלאזן מיט א בוידעם, איז עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. אנגעהויבן מיט א באקאנטן יאר השנה און ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט שנה מיט א פשוט'ן יאר, יעצט דאס איז אלץ געזאגט געווארן ווען מ'נעמט זיך עפעס אונטער, שטעל דיר פאר אז מ'נעמט זיך נאך נישט אונטער אויך נישט, איז מען דאך ממש ווי פארלוירן, וועגן דעם יעדער זאל זיך מאכן א שטיקל חשבון נפש, איך זאג ענק נאכאמאל, פליעטס נישט אין הימל, ווילטס נישט דורכלערנען דעם זוהר אויף פרשת פנחס דעם יאר? א קלייניקייט, זמן קריאת שמע, זמן תפילה, אררייט אויף זמן תפילה קען איך נישט צופיל רעדן ווייל דער רבי זכרונו לברכה פלעגט זיך נישט אבאכט געבן אויפן זמן תפילה, מיינט זיך דער עולם ווייל ער איז געפאפן ביז דעמאלטס, ליטל דו יו נאו, ביז דריי אהאלב פיהר אהאלב פיהר האט ער געזעגנט, האט זיך געמוזט אביסל, ער האט נאך געלערנט א בלאט גמרא נאכדעם, און ער האט געמוזט אביסל ווי מ'זאגט כאפן א דרימל.

לאכט ער צום רבי'ן, רבי דו דאווענסט דאך נישט, ניין קוק וויאזוי דו זעסט אויס, ביסט דאך ערשט יעצט אריינגעקומען, ס'איז א קוואדער צו עלעף. הער אויס, דאס וואס איך קען מיך נישט צוגרייטן וכדומה, דאס האט נישט צו טון מיט מיין זמן תפילה, איך דאווען על פי שלחן ערוך, אז כ'האב אן אונס, איז עס אן אונס, האט עס דער עולם אנגענומען פאר גוט געלט, אז מ'דארף נישט דאווענען אין זמן תפילה, פארשטייסט? דער עיקר איז אן עירוב טאר נישט זיין. ווייל דאס איז נעבעך איסורי כריתות אן עירוב טאר נישט זיין ווייל דאס ברענגט אראפ דאס אידישקייט דא דא דעם שאפראנער רב'ס א זון וואס האט נעבעך פארלוירן א קינד און ער האט געהאט אנדערע צרות און האט שוין אויפגעהערט איך האב דאך מסביר געווען אמאל הער אויף האב אים געזאגט טו דאס נישט דו לויפסט נאך נאך פרויען בקיצור אזוי האט ער מיר מסביר געווען. אז ער האט עס אויפהערן האט עס אויפגעהערט אבער יעצט זעהט אויס די נערוון האבן זיך אים ווידער צושפילט און אזוי ווי ס'האט זיך אים צושפילט איז אויך פון די מייזעלס פעמילי די די צופליקטע נערוון די משוגעים איינער איז געווארן א חייל באלד איינער וועט ווערן א חיילת עניוועי די נערוון זענען אים מורא'דיג אנגעשפילט איז ער צוריק געקומען יעצט פון קעמפ האט ער ווידער נאכגעלאפן פרויען שבת א פרוי האט געמיינט אז זי ווערט געהארגעט קומען זיי יעצט די וואקאל און זיי זאגן וועיט א מינוט וועיט א מינוט תיכף גיי ברענג אריין די עף בי איי די ביי ביי ביי האב איך זיי אלע געזאגט עטס קענטס מיך אלע מנשק זיין ווי איך האב מיך געשלאגן פאר א ערנסטן קורס נישט ווי די רבי זכרונו לברכה האט אפשר אזוי געהאלטן אז מ'טאר נישט טראגן נייערע איך האב מיך געשלאגן אויף קריסעס מ'האט אריינגעשטופט קינדער אין פיפיק דעם מלמד'ס פיפיק האט מען אריינגעשטופט אדער אין פיס פארן אינגל אדער אין די מחילה די זעלבע האט מען געטון מיט די מיידלעך נחמיה וועבערמאן האט מראיין געווען קראנקע מיידלעך.

זיי פלעגן צאמבאקן אויפן דברי יואל, געווען אזא צייטונג וואס האט זיך געדרייט אין טראנסילוואניער צייטונג, דאס אלעס האט מען געשריבן אויפן הייליגן רב, האט עטס פון דארט ארויסגענומען ענקער חומר, זייער א פיינע זאך, איז במילא וואס ווילט עטס יעצט? וואס ווילט עטס פון מיר? איך גיי ענק נישט העלפן גארנישט, איך גיי ענק אויסלערנען עווריטינג דעט יו טינק איז אן עוולה, נעמטס ענק צוזאמען. אלע פון די זעלבע כיתה, זעלבע אינגלעך און די זעלבע מאמעס און טאטעס אין די זעלבע כיתה און גייטס פראטעסטירן? דעטס אלל יו גאטע דו? מ'טאר דעם שייגעץ נישט צולאזן דאס צו טון. שאפראן רב געווען נעבעך אז א מייזעלס א נערוון קראנקער געליטענער מיט אלע משוגענע זאכן ארום און ארום אים זיינע קינדער נאכשרייען פאר אונזערע פרויען לאזט עס נישט צו. איים נאט היר טו העלפ יו, איים נאט היר טו דו עניטינג פאר יו עקסעפט פאר וואן טינג און דאס איז צו וואטשן קינדער דאס מיינט מען זאל זיי נישט אביוזן סעקשועלי, און מען זאל זיי אויכעט נישט ארויסווארפן פון די חדרים, און מען זאל זיי אויכעט לערנען וועגן דראגס, און דעטס וואט איים היער פאר, און איך שלאג מיך יעצט מורא, קען איך נאך נישט זאגן אלעס וואס איך טוה, ווייל באלד וועט עטס וועלן אונטערשטעלן פיסעלעך, אדער קען זיין אז נישט, דער עולם האט נאר געוואלט אז דער פלעזשער.

פרעגט איינער וויאזוי קומסטו דא? די רבי זכרונו לברכה מיט אלע רבנים האבן זיך אונטערגעשריבן זאלן נישט פארן אויף פלארידע, זאגן זיי דאס איז געווען אולד פעשענד טיים, היינט קוק זאליגע האט זיך געקויפט דארט א הויז, מען האט אים געקויפט די הויז, מען געבט אים פון אלעם גוטן ער זאל קענען זיך נאכגעבן די תאוות און ער זאל קענען גאנץ כלל ישראל אהינשלעפן, קיינער זוכט נישט אזא פאזישן, איך זאג אייביג רבונו של עולם מ'האמיר גענוג פראבלעמען פון אונזער סדר החיים. מענטשן זאגן איך זאל עפענען א שול, זייער איינער וויל מיר געבן צוויי הונדערט טויזענט דאלער איך זאל עפענען א שול, ער וויל האבן עפעס א נאמען, זאג איך אים רבי'ן דו קענסט מיך נישט זעצן אין מזרח, ווען איך האב געדאווענט אין סאטמאר, סאטמארע קהל האט מיר געקויפט א סיעט אויבן אן, אין לעבן בין איך נישט געזעסן דארט, אלץ געזעסן אין די בעק, קודם ווייל מיין טאטע. זכר צדיק לברכה האט דאך דארט געדאווענט און איך וועל נישט גיין זיצן נענטער צום ארון קודש ווי מיין טאטע און נאכדעם איך האב נאכנישט קיין געפיל צו די תענוגים שישי אויבנאן ווען איינער געזאגט ס'וועט נאך קומען פרעג איך ביי וועלכע יארגאנג זאגט ער ביי די פופציג איך בין שוין באלד צוואנציג יאר נאך דעם יארגאנג פרעגט ער ס'האט פארשפעט אמאל א ראש ישיבה געפרעגט א בחור שטייט דאך בן שמונה עשרה לחופה זאגט

פאר ער שיקט אראפ וואס ער וויל זיין, ער געבט אים טשויסעס, אזוי ווי ער האט געברענגט פון איזשביצער דאס און דאס, זאגט אים דער אייבערשטער אבער דאס קומט מיט אזא פרייז און דאס מיט אזא פרייז און די אלע זאכן, זאגט ער יעצט אין אלול אז מען זאל תשובה טון ווייל דו האסט דאך דיר אליינס געוועלט דעם וועג, אויף איין וועג האסטו געמוזט גיין, האסט דיר דאס געוועלט, איז פארטיג. סאו יעדער האט זיך געוועלט א אייגענע וועג, פארץ דערויף נעכטן ביינאכט גייענדיג צו סליחות פרעגט מיך עפעס א משוגענער סאקמערע בהמה, זאג מיר ס'האט זיך דיר געלוינט אז דו האסט נישט וואו צו דאווענען? האב איך אים געזאגט, שטייט דארט, כ'האב עס שוין געזאגט, רשי זאגט דארטן אז מלך מואב שלח אלי, זאגט רשי, אף על פי שאיני חשוב בעיניך אבער חשוב אני בעיני המלכים, איז למעשה דער רבינו אליהו מזרחי אלע פרעגן ער האט עס קיינמאל נישט געזאגט פארן אייבערשטן, וואס לייגט. דער רשי דא צו זאכן וואס ער האט קיינמאל נישט געזאגט, איז ער מסביר אז ווען איינער זאגט פארן אייבערשטן פאר מלך מלכי המלכים אז ס'איז דא א מלך מואב, איז עס אזוי ווי ער זאגט פארן אייבערשטן העי, ביי דיר בין איך גארנישט ווערט אבער ביי יענעם מלך מואב בין איך עפעס ווערט. די זעלבע דא אויך, פרעגט מיך איינער, עס האט זיך דיר געלוינט זאג איך אים קוק אהער, ביי דיר בין איך גארנישט ווערט, ביי מלך מלכי המלכים בין איך ווערט ווייל איך זעה וואס האט אויפגעטון, און ווען איך וואלט דיר נישט געקענט אויפטון וואלט עס אויך ווערט געווען ווייל איך האב מיך כאטש געשלאגן אויף אויפצוטון. איז למעשה ביי אונז אין סאקמער קאקמער גייט אזוי, קענסטו דאווענען אין וואן סיקסטי פייוו קליימער ביסטו א מענטש און טאמער נישט נישט, איך ביי מיר איך האב אן אנדערע באראמעטער צו מעסטן די אלע זאכן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, וואס איך וויל זאגן איז עס דא יעצט אזוי ווי אלע צוועלף וויזשניצע רעבעס איך ווייס נישט וויפיל ס'איז דא, איינער א משוגענער איינער א בהמה איינער סתם א נואף, צווייטער א חזיר. עניוועי, זענען אלע געגאנגען דאווענען. יעצט די גרעסטע רחמנות האב איך אויף דעם פון ווילימסבורג, יצחק יוחנן, א זייער א פיינער מענטש, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך, ער האלט נישט מיט מיט די אינגעלייט, דאס איז ווייל ער איז נישט קיין כלל טוער, אבער ער פלעגט מיר גריסן מלא קומתו ווען ער האט מיך געזען אין די גאס אפילו אין די שווערסטע צייטן, און איינער האט אים געזאגט, דו ווייסט אז ער רעדט אויפן טאטן, אויפן רעבן? זאגט ער ס'האט נישט מיט מיר. דעם מאטעלע ווען ער איז געווארן רבי איז געווען איינער ברוינשטיין איז אריין ער האט געזאגט רבי האט וואס מיך הרב חיים שנעעבאלג קען מען אונז נישט קומען דא זאגט ער דו ווילסט מיך לערנען וואס צו טוהן א רבי דארף דיך לערנען און ער איז ארויס געגאנגען עניוועי זיץ איך און איך טראכט אזוי האט ער א שווער געהאט וואס ער האט געהאט גענוג שכל צו נעמען א נישט געלונגענע טאכטער פונעם קיוויאשדער רב. ער איז געווארן אזא גרויסער מענטש, קיין תשובה האב איך נישט געזען פון אים, איך האב גארנישט געזען פון אים, א שטריק פון די גאס, איך ווייס נישט איך וואלט מיך נישט געקענט פארהערן מיט אים, א שטריק פון די גאס, וואס האט ער געטון דער שטריק פון די גאס? ער האט געטון א קלייניקייט, ער גייט אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג, ווער ביסטו? ווער האט דיר געשטעלט רב? האסט גענומען אן אומגעלונגענע טאכטער פון קיוויאשדער רב, ביסטו געווארן קיוויאשדער רב, ביסטו געווארן א גאנצער מאכער, נא נא נא נא נא נא, פארליר דיך נישט.

צו זיין ווייב גייט זאגן יזכור בעד מורי, ס'איז נאר איז א דר'ערטליגער, ער האט גענומען א פעדער און אונטערגעשריבן אויף א איד, אים זיך אראפגעזעצט מיט דעם איד, ער ווייסט דאך נאך היינט נישט וואס איך וויל, ער פאלט דאך שוין אין קבר, ער ווייסט נישט וואס דא איז פארגעגאנגען, די זעלבע מיט סרול האגער המצרי א נואף, געטאטשט א פרוי בהוד יפיו, ער האט געטון כל דבר אסור מיט וויזשניצער בחורים וואס איז נאך געווען די וויזשניצער ישיבה און פילע סטאריס, ער האט זיך צוזאמגעשטעלט מיט יצחק שטערן מיט דעם שייגעץ אז מ'גייט אומברענגען נחום ראזענבערג, פארוואס? יעצט ווערט מען געוואויר, ס'איז ממש א פלא. ס'איז דא די דער ראזענבערג וואס איז דערטראנקען געווארן אן די גאטשעס. דער ראזענבערג האט געהאט אן איידעם וואס האט חתונה געהאט, ער האט געהייסן שווארץ, אינגאנצן חתונה געהאט א האלב יאר, און זי האט געשריגן זי וויל א גט א גט א גט, קיינער האט נישט פארשטאנען, זי האט געזאגט ער איז נישט קיין נארמאלער מענטש, קיינער האט נישט פארשטאנען, א מענטש מיט אזא רייכטום, פון די ירושה פון די לייף אינשורענס איז געפאלן יעדן צען מיליאן, פון די בילדינג וואס זיי האבן פארקויפט, רויז קעסל איז געפאלן אזוינפיל מיליאן, און נאז אזוינפיל מיליאן, ווי קען מען נעמען אזא. אבער וויאזוי זאל זיך דער בחור, דער אינגערמאן, האט נישט געקענט ביהעיוון צו זיין ווייב? יעצט אז יצחק שטערן איז געפארן אויף לאנדאן צו א חתונה פון זיין קרוב, און דער שווארץ איז געגאנגען האט אים אנגעהאקט די ביינער פון גאלד הארגענען, און ער שרייט ער האט אים מאלעסטעט יארן צוריק. סאו וועיט א מינוט, יעצט הייבט שוין אן דער עולם צו גלייבן וואס מאלעסטעישן מאכט פאר א מענטש, טעיקס אים אף די רייט טרעק. און ממילא אז ס'נעמט אים אף די רייט טרעק, זאלט איר וויסן איין זאך, איר זענט רשעים ארערים אז איר האט עס צוגעלאזט, און ווער ס'האט זיך געשלאגן אז מ'זאל דאס אפשטעלן, דער זאל גיין פוילן און אין קבר אזוי ווי דער קיוויאשדער רב ר' מאטעלע מיט זיינע פסל'ע מקווה'ס ווייס איך נישט צו ער איז אזוי געפערליך ווי דער קיוויאשדער רב ווייל ר' מאטעלע האט נישט געוויסט ער האט גענומען רב המכשיר הרב ניישלאס האט ער געמיינט אז ער טוט גוט ביז איך האב מגלה געווען נאר וואס טוט מיר וויי אויף אים איז ווען איך האב מגלה געווען אז עס איז נישט גוט האט ער מיך ארויסגעשטופט אבער דער קיוויאשדער רב הו, הו איז הי מי שמך לאיש, ווער, האט דיך איינער געפרעגט אמאל א שאלה? איך וויל פרעגן, אויסער די שאלה צו מען זאל מיך לייגן אין חרם צו נישט, האט ער אמאל שוין געהאט א שאלה אין זיין לעבן? יעדער רב ער עפענט זיך א שול מיינט ער ער איז רב, און דאס איז דער אפגע'פגר'טער דושינסקי, ער האט אפגע'פגר'ט, מחלל שבת געווען בפרהסיא, און איך האב אים געבעטן ער זאל עס נישט טון, האט ער געזאגט ער מוז עס האבן, ער מוז עס האבן, ס'עסט מיר איבער. זאגט מיר איינער, אפשר האט ער מברר געווען על פי הלכה, זאג איך, אדרבה, זאל ער עס, זאל, האט מען.

ווייל די תורה זאגט אז א שער איז צו טומאה, די זעלבע אויך די אלע התירים קעמערעס איז אלץ באלאני מיט בלאף, און די זעלבע דא אויכעט. ער האט א היתר געהאט? איך האב עס געוואלט וויסן וויאזוי, איך האב אים געפרעגט דו האסט א היתר? זאגט ער ניין ס'העפסעט מיר איבער אז מען דארף ארויס פארן מיט קינדער און די קינדער האבן שוין ווי איינצושטיין, באלאני. און ער גייט אראפ אז ס'איז געווען א גרויסע טיר. און ער האט תלמידים, און ער האט געזאגט דרשות, און ס'טוט זיך, די וועלט קערט זיך איבער, ס'איז געשטארבן אויף מיין אננעמען וויליאמסבורג נישט אנגיין, ס'וועט אנגיין, ער האט איבערגעלאזט אפאר שרצים'לעך וואס וועלן אויך טוהן די זעלבע ווי דער טאטע, ס'וועט זיין נאך אפאר מחלל שבתים, ענד דעטס אלל איט איז. פארשטייסט? זיי האבן אן, אפשר האט ער געהאט א. און אפשר האט ער נישט געהאט א היתר? פארוואס פארדרייסטו א קאפ? מען האט אים באגראבן יעצט אז ער כאילו אז וויליאמסבורג וועט אונטערגיין ער איז געווען א רוח החיים, א רוח החיים פאר וועם? ער איז געווען א מחלל שבת דאס איז וואס ער איז געווען, און ער האט אויך אונטערגעשריבן אז מען זאל נישט לאזן נחום ראזענבערג ער זאל מציל זיין די קינדער, און איינמאל א יענץ האט זיך אנגעהויבן איז שוין אלעס געפארן צוריק צווועגס. און די אלע וואס האבן געטשעפעט מיט די קינדער פייגערן אפ צווישן זעכציג און זיבעציג כרת, אלע גייען זיי אפפייגערן, דאס איז נאך אפגעפייגערט פריער. יעצט איז נישט שייך אפילו איבערצובעטן אויף דעם, ווייל עטס האטס געמאכט אז די באן זאל נישט קענען פארן אזוי שנעל ווי ס'וואלט געדארפט פארן. ס'איז געפארן גוט, כ'האב געווינען ברוך השם, אבער ס'איז דא פיר פינף יאר וואס עטס האטס עס געמאכט צו פארן שטייט, אגודת ישראל, סאקמער, קאקמער, און. נעכטן טרעפט מיך נאך איינער פרעגט מיך ביסט זיכער על פי הלכה מעג מען מסר'ן, זאג איך אים איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו ביסט זיכער מען מעג שטופן א יונגל אין די מחילה מ'זאל אים צובלוטיגן און ער זאל ווערן אינפעקטעד?

צו צעלאזטע הינט וואס זיי זענען געקומען יעדעס מאל מיט שטערן מיט כולל אינגעלייט מיט קומען וואס פאר א שווארצע יאר צו מען מעג פארן מיט די הצלה צו נישט די כולל אינגעלייט שרייען זאלן זיי גיין אין דר'ערד ווי האט דער סיגעטער געזאגט די שטודענטן וועלן מיר זאגן וואס צו טון צו זאג וועגן אן אנדערע זאך די חכמים וועלן זיך זיי זיצן אין כולל זיי פרעסן און זיי זויפן זיי לערנען נישט קיין ווארט זיי זענען פרצות הדור שטופן אין די מחילה וואס דאס איז זיכער אסור על פי תורה דאס האט מען געמעגט אין יעדע מקווה היינט ברוך השם איז עס

אסר'ט, אלעס ונהפוך, און מ'האט געמאכט אן אייגענעם גאט, אן אייגענע תורה, אן אייגענעם רבי'ן, און מ'האט געשפילט אז מ'איז באלעבאס אויף די שטאט. מ'האט געהארגעט מענטשן, מ'האט געשלאגן מענטשן, מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט. ווען דער ראצער, דער רב, דער קיוויאשדער, דער שייגעץ, דער רשע, ווען מ'איז געקומען צו אים ער זאל אונטערשרייבן, האט ער געקוקט אין א ראשית חכמה, צו אין א חובת הלבבות, צו ער האט געקוקט אין א שמירת הלשון פון דעם חפץ חיים, ווער איז ער ער זאל אונטערשרייבן? זיין זון איז געווען א גאנצער טוער אין משמרת הפיפיק, כ'האב געוואלט וויסן ווי איז ער אנגעקומען מיט די אלע יארן זייענדיג דער משגיח אין משמרת הפיפיק, מ'האט דאך אין יעדן געשטופט דעם פיפיק, פארשטייסט? יעצט איז נישט דא קיין משמרת הפיפיק, זאל איינער פארבירן צו שטופן יענעם דעם פיפיק, ברוך השם אלע קינדער זענען אויסגעלערנט. האלט מיר אין איין דערציילן, א מקווה איד זאגט מיר אז עס איז געווען איינער א גראבער אלטער איד, א אלטער חזן, ער האט זיך געשטעלט קוקן אויף די סטעפס ווי יעדער קומט אראפ, און די יונגלעך ווייסן שוין אז מען טאר דאס נישט טון, שרייען זיי, ע, רב איד, טובל'ט אייך און גייט ארויס אנישט ווארף איך אריין די קליידער אין די מקווה. די קינדער ווייסן ווי אזוי צו נעמען נקמה, זיי ווייסן זיי זענען וויקטימס אויב זיי גייען אראפ. דער וויקי זאגט מיר איז ארויס האט זיך געפרעגט וואס ווילט עטס פון דעם איד זאגן זיי אונז ווייסט ווען אונז קומען אראפ שטופט ער זיך צווישן די פיס און אונז האב מיר געהאט נישט מער אלס א פופיק אזויפיל יארן זיי האבן גארנישט געטון זיי האבן אונטערגעשריבן ווישטס ענק אפ עטס מיט ענקער אונטערשריפט דער סיגעטער דער ברך משה דער שטריק האט אונטערגעשריבן קעגן בעלז האט ער זיכער געוויסט א טאג נאכדעם קומט בעלז בעלז רב וועט קומען זיך איבערבעטן. דער בעלז רב האט אזוי געוואקסן אזוי געשפראצט קיין עין הרע ס'איז ממש נישט צום גלייבן, און אויך אין געלט איז ער געוואקסן, אין פארבס מעגעזין איז געשטאנען אז בעלז דער בעלז רב איז איינער פון די צען גרעסטע ביליאנערן אין די וועלט, אררייט ס'איז נישט זיינס ס'איז צוטיילט די מוסדות, יעצט האט אים איינער איבערגעלאזט עפעס וואן האנדרעד און טווענטי סיקס מיליאן דאלערס, יעצט שרייט ער ס'איז פאר אים פרייוועט, און די קהילה האט דאך צוטיילט פאר. יעדע קהילה ווערט געפירט דורך אנדערע, שרייען זיי ניין דאס איז נישט דיין דאס איז פאר די מוסדות, נישט קיין חילוק ווען נישט וועט עס עניוועי זיין זיין, דאס גייט עטס ענק אויסלערנען, ענקער חתימה איז ווערט גארנישט, ווילאנג עטס עטס נישט ערקלערן דעם עולם נארמאלקייט זענט עטס גארנישט ווערט. רבי זכרונו לברכה האט געשריבן א ויואל משה, און מען האט געשריבן יעדעס יאר אלה שלא כרעו לבעל. אלע זענען געגאנגען צו די בחירות, אלע, זיי האבן באקומען געלט צו גיין צו די בחירות, און במילא וואס זאל עס ענק אויסלערנען, קענטס ענק אונטערווישן מיט אלע ענקערע חתימות, ס'וועט ענק גארנישט העלפן, העלפט נאר פאר א איד וואס איז א מלמד ביי ענק אדער דער דארף אנקומען אויף ענקער קמחא דמינכא דקיפסחא פעקלעך, פינכא דקיסחא, דאס איבעריגע וואס, ווער, עטס אונטערשרייבן, ווער. פרעגט ענק ווער זענט עטס בכלל? קומען אפאר רעפיודזשיס אונגערישע בהמות, און די רבי האט געהאט א מישן אז ער מוז יעדן אנטון א שטריימל. געזעסן א איד אויבן אן אין סאטמאר מיט א שטריימל, ער האט מיר געזאגט נחום, פאר איך בין אוועק געגאנגען אין אוישוויץ האב איך איבערגעלאזט א דארף פול מיט ממזרים, ס'איז געווען אלטע מיידלעך אלטע פרויען, און ער איז געווען א יונגער בוי, און יעדער האט מיט אים געשטיפט, און ער איז געווען נאכדעם פון די שענסטע אידן אין סאקמער, גאקמער, יאקמער, באקמער. יעצט קומט פאר ראש השנה יום כיפור, מען דארף איבערבעטן את חברו, די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן אויף די העלפט נישט קיין תשובה, זיי האבן געשטערט די קינדער, און זיי אלע באצאלן א פרייז, וואטש ענד סי. א רב זאגט מען האט אים געבעטן ער זאל אונטערשרייבן אויף עפעס א זאך, איך דענק נישט וואס ס'איז געווען, זאגט ער העי, נחום ראזנבערג איז געווען א גוטע רבי, האט אונז אויסגעלערנט, אונטערשרייבן ברענגט נאר בזיונות פאר אונז, נישט פאר דעם אויף וועם מ'שרייבט אונטער. איצעלע פּימפּ איז געזעסן אין אָפֿיס און געשריבן, אַ געלאָזט זײַן פֿרױ זאָל זײַן אַ זונה פֿאַר אַ פּאָר טאָלער, און איך װײס נישט די קינדער, װאָס זי האָט אים אַהײמגעברענגט, פֿון װעמען זײ זענען. ער האָט געװאָלט גנבֿענען פֿון שװער אַ הױז, צי ער האָט נישט געװאָלט גנבֿענען, צי ער האָט דעם געװאָלט באַגנבֿענען יענעם, ער האָט געמײנט, ער װעט אונטערשרײַבן. האָט אים אַ רבֿ געזאָגט, װי מעגסטו אונטערשרײַבן אױף נחום ראָזענבערג, אַז ער איז נישט דאָ, דאַרף דאָך אױסהערן צװײ צדדים. האט ער געענטפערט, אה, פאר נחום דארפסטו נישט מורא האבן, ער וועט קומען אין צוויי וואכן, זיבן טאג צו וויפיל האט ער געזאגט, און ער וועט זיך איבערבעטן, און אונז וועלן מיר אים הייסן אונטערשרייבן א צעטל אז אפילו דאס וואס ער האט געזאגט אויף די דזשיבאויער מקווה און די אלע אנדערע מקווה'ס אז זענען פסול, באמת זענען זיי כשר, נאר איך האב נישט פארגינען די רבנים. איז צו ווען דארף איך קומען? יעצט איז ער געזעסן שבעה דער דזשיבאויער, נאכן ברודער, דער איז א שייגעץ כופר מכופרים, ער האט געהאט א פסול'ע מקווה, איך האב געהאט פיקטשערס דערפון. כ'האב אריינגערופן דארט דעם פאפא רב, כ'האב אים געגעבן א מוסר, זאגט ער, הרב נחום, כ'האב אלץ געוואלט אריינקומען, זיי האבן מיך נישט געלאזט, און איך פיר מיר מיין מקווה, ער האט א קוואל מקווה, יעצט אין טאראנטא איז דא א פסול'ע מקווה, כ'האב געבעטן מען זאל זיך נישט נוצן, כ'האב מיך אפגעפרוירן, און וואו זאל מען גיין? זאג איך, פאר אויף מאנטריאל, ס'איז פינף שעה אוועק, נו, אידן אין רוסלאנד זענען געפארן א גאנצע נאכט, סא וואס א חילוק וויפיל ווי ווייט? עניוועי, ס'גייט זיין פרייליך, טאראנטא האט נישט קיין כשר'ע מקווה, און אונז גיימיר עס נישט צולאזן. איך הער אז איינער פון די רבנים האט געזאגט זארג זיך נישט א וואך צוויי ארום וועט יעדער פארגעסן. נישט ווען ס'האט צו טון מיט מיין האטליין. דאס גייט מען קיינמאל נישט פארגעסן. ווי לאנג מ'וועט נישט פיקסן. און אזוי איז געשען אין טאראנטא און מאנטריאל אויך. דער דזשיבארא האט געמוזט פיקסן. האט ער געבויט א נייע מקווה און ער האט פארלוירן דעם גאנצן מנין דעמאלטס. פלעגט האבן א געפאקטע שול און דא קומט ער זיצט אין שבעה די ברודער זענען געשטארבן. ביסט אויכעט אמאל אויף אייער. געגעבן א פסול'ע מקווה. פאר אידישע טעכטער. יעצט האטס אלע א גוטן א פרייליכן א לעכטיגן שבת, און האטס א פרייליכן א לעכטיגן ראש השנה, און א גאנץ יאר זאל זיין פרייליך און לעכטיג ביי יעדן. עטס אין זוהר הקדוש שטייט כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין רבותי פירטס ענק אויף גוט דעם שבת וועט עטס האבן א גאנץ יאר לעכטיג.